אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, די שיעור היינט איז געלערנט געווארן און געספאנסערט געווארן דורך הרוצה בעילום שמו לזכות נפתלי צבי בן חנה מרים, אונז גיימיר היינט לערנען ביזת הים, אונז גיימיר היינט לערנען פרשת המן, פרשת המן איז אויך דא א ספאנסער, און דער ספאנסער איז עקשעלי נישט נאר אריינגעקומען מיט געלט, נאר איז אריינגעקומען מיט צוויי, איין גאר אינטערעסאנטע קשיא, און אויך א גאר אינטערעסאנטע פוינט וואס מ'וועט אויסשמועסן פאר מ'הייבט אן דעם פרשת המן. סאו אונז האלט מען דא נאך די שירת הים וואס די בני ישראל האבן געזינגען, די מענער האבן געזינגען, יעצט די אייבשטער האט דאך אבער געפרעגט אשת חיל מי ימצא, ווי זענען די פרויען, אזוי שטייט אין מדרש, און מרים האט געזען אז די אייבשטער וויל אז די פרויען זאלן אויכעט זינגען און זי איז געלאפן נעמען איר פויק און זי האט צאמגערופן אלע פרויען און זי האט אויך פארגעזינגען פאר די פרויען, און זאגט די הייליגע תורה ותיקח מרים. וועלכע מרים? הנביאה. אחות אהרן וואס איז די שוועסטער פון אהרן? ס'איז דא צוויי קשיות, ווי האט זי מתנבא געווען אז דו רופסט איר שוין די נביאה? און נאך וואס וואס עפעס נאר אחות אהרן און נישט אחות משה? וועט רש"י ענטפערן ביידע קשיות מיט איין תירוץ, איז האט זי במילא זי גענומען את התוף בידה ותצאנה כל הנשים זי האט ארויסגעשלעפט אלע פרויען אחריה נאך איר בתופים ובמחולות מיט פויקן און מיט טאנצעריי. סאו למעשה פויקן כדי אז די מענער זאלן נישט הערן די קול באשה ווי זיי זינגען ותיקח מרים הנביאה זאגט די הייליגע רש"י היכן נתנבאה ווי האט זי מתנבא געווען אז דו רופסט איר שוין א נביאה? און נאך א קשיא וואס עפעס זאגסטו נאר אחות אהרן און נישט אחות משה? ענטפערט רש"י ביידע קשיות מיט איין תירוץ אז כשהיתה אחות אהרן ווילאנג זי איז נאך געווען אויף דער וועלט האט זי נאר געהאט איר ברודער אהרן און נאר משה איז נאכנישט געבוירן קודם שנולד משה אמרה עתידה אמי שתלד בן דעמאלטס האט זי נבואה געזאגט אז מיין מאמע גייט געבוירן דער מושיען של ישראל כדאיתא בסוטה ווייל וועגן דעם רופסטו איר אן הנביאה נאר ווען זי איז נאך געווען אחות אהרן. נאך פאר משה איז געבוירן, דאס איז איין תירוץ, דבר אחר נאך א תירוץ, אחות אהרן וואס זאגט די תורה דווקא אחות אהרן, לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה נקראת על שמו, וויבאלד בשעת ווען מרים האט גערעדט לשון הרע אויף משה רבינו האט זי באקומען קרעץ, האט אהרן געזאגט לייג עס אויף מיר, מילא דעמאלטס האט ער זיך מוסר נפש געווען ווייל אפשר וועט די אייבערשטער מדקדק זיין מיט אים, במילא וועגן דעם איז זי אחות אהרן און נישט אחות משה, די זעלבע זאך וואס רש"י האט געזאגט דארטן ווייל ראובן שמעון ולוי זענען אחות דינה, פארוואס אחות דינה? ווייל זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פאר דינה איר ארויסצוראטעווען דארטן פון שכם. מילא ווערן זיי אנגערופן אחות דינה, סאו מילא האט זי גענומען את התוף, וואס דאס איז א כלי של מיני זמר, א מין כלי וואס ברענגט א אינסטרומענט וואס ברענגט ארויס מוזיק, בתופים ובמחולות, סאו פארשטיי איך פארוואס מרים האט געהאט א פויק, אויף דעם פרעג איך נישט, אויף וואס זאל זי דען זיין נביאה, לכאורה האט זי געזען די ניסים וואס גייט געשען אז מ'גייט נאך איין טאג דארפן זינגען שירה, אבער די איבעריגע פרויען זענען דאך נישט געווען קיין נביאות, מילא ווי האבן זיי געוואוסט מיט צו נעמען פויקן פון מצרים, ענפערט רש"י מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים זענען געווען אזוי בטוח. אז דער הייליגער באשעפער גייט זיי ברענגען ניסים, און והוציאו תופים ממצרים, ווייל וועגן דעם האבן זיי מיטגעברענגט, ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים האבן זיי מיטגעברענגט כלי זמר כדי צו קענען זינגען שירה, מילא ותען להם מרים, מרים האט פאר זיי פארגעזינגען, שירו לה' זינגט צום הייליגן באשעפער כי גאה גאה ווייל ער האט זיך געגרויסט אויף אלע גרויסע, סוס ורוכבו רמה בים, און דער רבי אברהם בן הרמב"ם זאגט אז זי האט אויסגעזינגען דאס גאנצע שירה, נאר די תורה ריפיעט עס נישט, נאר געזאגט די ערשטע פסוק. זאגט די הייליגע רשי ותען להם מרים, סאו סאו בעצם איז א מחלוקה אין די גמרא ווער ס'האט וויאזוי די סיסטעם פון פון נביאים איז, אונז האמיר אנגענומען נעכטן ווען מ'האט אויסגעשמועסט די שירה אז יעדער האט באקומען א לויט די שיטה אז יעדער האט באקומען א רוח הקודש און יעדער האט געזינגען משה האט נאר אנגעהויבן דאס ערשטע פסוק און יעדער האט מיטגעזינגען יעדער האט באקומען א השראה וואס צו זאגן ווייטער אבער רשי נעמט אן די שיטה די שיטת רבי אליעזר בגמרא ס'איז בעצם א מחלוקה דארטן אין סוטה מילא משה אמר שירה לאנשים משה האט געזאגט שירה פאר די מענער און הוא אומר ער האט געזאגט איין פסוק והם עונים אחריו און זיי האבן נאכגעזאגט פסוק ביי פסוק נאך אים, און די זעלבע זאך דא, און מרים אמרה שירה לנשים, ביי דעם שטייט ותען להם מרים, אז מרים האט זיך פאר זיי פארגעזינגען. זאגט די הייליגע רש י, זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויסע משה את ישראל, מילא די אידישע קינדער זענען דארטן געווען ביים ים סוף, זיי האבן זיך נישט געוואלט אוועק רירן, ווייל זיי זיי האבן געהאלטן אין איין נעמען פון די ביזת הים, ס'האט זיך געגאסן דארטן וועלט, און א גאנצן טאג האבן זיי געטראפן נאך און נאך און נאך און נאך און נאך, מילא איז ויסע משה האט משה זיי געדארפט ממש מיט געוואלד אוועקשלעפן דארטן פונעם ים סוף את ישראל מים סוף, און ויצאו אל מדבר שור זענען ארויסגעפארן צו מדבר שור וילכו שלשת ימים זענען געגאנגען דריי טעג במדבר, און ולא מצאו מים, זיי האבן נישט געטראפן קיין וואסער, סאו בעצם האבן זיי נאך געהאט די ערשטע דריי טעג האבן זיי געהאט אנגעפילט פון זייערע קריגעלעך פון די וואסער וואס די חומות ביי די ים סוף האט ארויסגעגעבן, ס'האט ארויסגעגעבן אזעלכע סוויט געשמאקע וואסער, מילא יעדער האט זיך אנגעפילט. ס'איז געקומען אבער דריי טעג שפעטער האבן זיי שוין נישט געהאט קיין וואסער, זאגט די הייליגע רשי ויסע משה, עס איז אנדערש ווי אלע אנדערע מסעות וואס שטייט ויסעו בני ישראל, פארוואס שטייט דא ויסע משה אז משה האט זיי געמאכט אוועק פארן, הסיעם בעל כרחם אז משה רבינו האט זיי געדארפט אוועק שלעפן מיט געוואלד, פארוואס ווייל שעיטרו מצרים את סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנות טובות, די מצרים האבן אנגע. האבן באשיינט זייערע רייטוועגענער און זייערע פערדן מיט די אלע גאלד און זילבער וואס פרעה האט ארויסגענומען פון זיינע אוצרות כדי צו מפתה זיין די מצריים זאלן וועלן מיטקומען מיט אים סאו אקיצור זיי זענען געווען אזוי בטוח אז זיי גייען געווינען די מלחמה אז זיי האבן ארויסגענומען מיט זיך אלע תכשיטים און והיו ישראל מוצאין אותם בים די אידן האבן האבן עס געטראפן ווען די וואסער האט זיי אויסגעשפיגן. און א גאנצן טאג זענען זיי געשטאנען און געקליבן דארטן פון די ביזת הים, ס'איז געווען א ריזיגע ריזיגע וועלט וואס זיי האבן דארטן געמאכט, און זאגט רש י גדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים, די ביזת הים האבן זיי געמאכט אסאך מער פון די אלע וועלט וואס זיי האבן ארויסגענומען פון די געבארגעריי פון מצרים, שנאמר ווייל ס'שטייט אין פסוק אין שיר השירים תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, און דאס גייט ארויף אויף די ביזת הים אז די ביזת הים איז פארגליכן צו גאלד, ווערסעס דאס, און דאס איז געווען אזוי ווי א עדישען צו די זילבער וואס דו האסט געהאט, אז אז די די די וועלט וואס זיי האבן ארויסגעברענגט פון מצרים איז נאר געווען געגלעכענט צו כסף, אבער די וועלט ביי ביזת הים איז געווען געגלעכענט צו זהב, סאו לפיכך הוצרך להסיען בעל כרחם, ווייל די אידן האבן זיך נישט געוואלט אוועקרירן פון דארטן, זיי מאכן דארטן. זיי נעמען דארטן צוזאם אלע גאלד און זילבער פון מצרים, ויבואו מרתה, מילא נאך דריי טעג וואס זיי זענען געפארן אין מדבר און זיי האבן נישט געטראפן קיין וואסער, זענען זיי אנגעקומען צו מרה, און ולא יכלו לשתות מים, זיי האבן נישט געקענט טרינקען קיין וואסער דארטן אין מרה, פארוואס ווייל כי מרים הם, ס'איז געווען זייער ביטערע וואסער, על כן קרא שמה מרה, וואס הייסט בעצם די פלאץ האט שוין געהייסן מרה, נאר מרה זאגט די הייליגער אור החיים הקדוש אז מרה אז זיי האבן גערופן די וואסער דארטן מרה, על שם די שטאט מרה וואס הייסט על שם וואס דאס אז ס'איז געווען ביטערע וואסער זאגט די הייליגע רשי ויבואו מרתה כמו למרה אזוי ווי ווייל ה' בסוף תיבה איז במקום ל' בתחילתה איבעראל ווי ס'דארף ווען שטיין א ל' אנפאנג קען די תורה לייגן א ה' צום סוף און ס'האט די זעלבע מינינג. איי אויב אזוי פארוואס שרייבסטו נישט מרה מיט צוויי ה' צום סוף ווילסט ס'איז מרה מ' ר' ה' ווילסט לייגן אנשטאטס א ל' אנפאנג א ה' צום סוף מאך מ' ר' ה' ה'

קענסט דאך נישט זאגן מעם רייש היי היי ווייל די היי וועט דאך אוועקפאלן מ'וועט נישט זען ווי דו פראנאונסט עס מילא לייגסטו אריין א ת' צו אז ס'זאל זיין מער מודגש אז מ'זאל עס הערן. און וכן זאגט רש י כל היי שהיא שורש בתיבה תתהפך לת' בסמיכתה יעדע היי יעדע ווארט וואס האט צום סוף פון די ווארט א היי און דו ווילסט צולייגן נאכדעם נאך א היי אדער נאך א ו' אדער נאך א י' עני זאך וואס גייט אוועקנעמען די הברה פונעם היי טויש איך עס פאר א ת' כמו ברענגט זיך רש י אפאר ראיות די ווארט חמה, חמה איז ח' מ' ה', יא? אזוי ווי שטייט אין פסוק חמה אין לי. יעצט ווען דו ווילסט צולייגן א ו', זיין חמה, זאג איך נישט חמהו, נאר דו זאגסט וחמתו, אזוי ווי שטייט אין פסוק וחמתו בערה בו. הרי ה', האב איך דא א ה' של שורש, וואס כ'האב, וואס די ווארט חמה האט דאך א ה' אינעם שורש, ח' מ' ה', נתהפכת לת' מפני שנסמכת אל הו' ווייל ס'איז נאכדעם דא א ו', קען איך דאך נישט מאכן. ח' מ' היי וו ווייל ס'וועט נישט זיין ניכר דעם היי, האב איך אריבער געטוישט דעם היי אלס א תו, ברענגט זיך רשי נאך ראיות שטייט וכן עבד ואמה יא אמה א דינסט איז א' מ' היי, ווען דו ווילסט זאגן מיין דינסט זאגסטו אמתי דו טוישסט דעם היי אלס א תו הנה אמתי בלהה, די זעלבע זאך לנפש חיה חיה איז לעבן ח' י' היי, דו ווילסט זאגן חיתו זיין לעבן זאגסטו חיתו אזוי ווי שטייט אין פסוק וזהמתו וזהמתו חיתו לחם, אדער בין הרמה זאגסטו ותשובתו הרמתה. קיצור זעה איך איבעראל ווי איך האב געמאכט א סמיכה, איך האב נאכדעם צוגעלייגט א ה' ו' אדער י' וואס נעמט אוועק די הברה פונעם ה', האב איך געטוישט דעם ה' פונעם שורש אויף א ת'. זאגט די פסוק ווייטער אז יעצט זענען זיי אנגעקומען דארטן קיין מרה זיי האבן נישט געקענט טרינקען פון די וואסער. איז וילונו העם על משה לאמור. האבן זיך די פאלק גענומען קריגן מיט משה אזוי צו זאגן, מה נשתה וואס זאלן מיר אונז טרינקען? סאו בעצם איז געווען א גאנצע, פון יעצט גייט זיך אנהייבן א גאנצע סיריס פון נסיונות וואס די אידישע קינדער האבן געהאט אין מדבר ווייל די הייליגע באשעפער האט געוואלט אז זיי זאלן ארויס רייסן פון זיך די אלע דעות כוזבות וואס זיי האבן אויפגעפיקט אין מצרים און אויך זיי צו מחנך זיין וויאזוי מען זאל האבן עכטע אמונה און בטחון אינעם הייליגן באשעפער זיי אנצוגרייטן פאר קבלת התורה אפילו נאך קבלת התורה די אלע נסיונות אין מדבר איז נאר געווען אוועקצושטעלן א סטראנג סטראנג אידישע פאלק זאלן גלייבן אינעם הייליגן באשעפער, זאלן גלייבן אז די הייליגע באשעפער נעמט קער פון זיי, מילא האט די אייבערשטער זיי געברענגט נסיונות, יעצט איז איטס אירעלעווענט אויב זיי שטייען ביי די נסיונות צו זיי שטייען נישט ביי, ווען זיי שטייען ביי די נסיונות איז הכי טוב, באט אפילו נישט, ווען דו ברענגסט ארויף עפעס צו דיין סורפעס, ווען דו פאלסט אמאל דורך אין א עבירה, דו ברענגסט ארויף טו די סורפעס, wow וואס האב איך דא געטון, וויאזוי האב איך געקענט אזוי דערצערענען דעם הייליגן באשעפער, און דו טוסט תשובה און דו שטייגסט, סאו די עצם נסיון איז האט א פעולה האט א תועלת אפילו דו פאלסט דורך, סאו פארדעם האט די אייבערשטער געמאכט אסאך נסיונות אין מדבר וואס זענען דורך געפאלן, יא זיי זענען דורך געפאלן, יעצט זיי האבן זיך גענומען קריגן מיט משה אז ס'איז נישט געווען קיין וואסער, אבער ס'איז נאך אלץ געווען א תועלת ווייל די אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל ארויף קומען צו די סורפעס זאלן זען וויאזוי זיי פירן זיך אויף אין אזא מצב, כדי אז פון דעם סיטועשען זאלן זיי וואקסן און סאו אז נעקסט טיים ווען זיי באקומען נאך אזא סיטועשען זאלן זיי זאלן זיי וויסן וויאזוי זיך אויפצופירן וויאזוי די דרך השם איז, סאו למעשה שטייט דא אין פסוק וילונו העם על משה, סאו איז לכאורה וואס איז טייטש די וילונו זיי האבן זיך געקריגט, די פעולה פון קריגן, אדער זיי זענען געווארן קריגערס, דורך די ווערטער וואס זיי האבן גענוצט זענען זיי געווארן קריגערס, זאגט רשי אז וילונו איז א לשון נפעל הוא, זיי זענען געווארן קריגערס דורך דעם וואס זיי האבן גענוצט די ווערטער פון קריגעריי, וכן התרגום דאס ברענגט זיך רשי א ראיה פון תרגום ווייל עס שטייט ואתרעמו מיט א תיו וואס מאכט עס פאר א נפעל, אינסטעד אוו ארעמו.

ווייל ווייל א מענטש טוט רועם זיין בעסיקלי, ניין ווייל דורך די ווערטער וואס דו נוצט מיט טענות ווערסטו א ווערט די פעולה אויף דיר אז דו האסט דיך מתרעם געווען יעצט, יא די פעולה מאכט אז דו זאלסט יעצט ווערן די וואנס וואס האט זיך מתרעם געווען. וכן יאמר הלועז, שטייט ברענגט רשי אן עקזעמפל פון ענשענט פרענטש איך פארשטיי נישט פונקטליך, אז אויך בעסיקלי די סעט אפ אז אנשטאט צו זאגן די אז איך האב עס געטון זאגסטו אז די ווערטער וואס איך האב גענוצט האט מיך געמאכט פאר אזא מין. פאר אזא מין לעיבל, סאו כ'פארשטיי אבער נישט פונקטליך אינעווייניג, סאו איינער קען מיך מסביר זיין דא די עקזעמפל וואס רשי ברענגט דא פון ענשענט פרענטש זאל אריינקומען און אריינשרייבן אין די מעסעדזש באקס, סאו למעשה ויצעק אל השם איז משה רבינו געגאנגען וויינען צום אייבערשטן און ויורהו השם די אייבערשטער האט אים צוגעוויזן עץ א ביטערע האלץ ווי אזוי די מדרש זאגט אז די אייבערשטער האט געמאכט זיס די וואסער מיט א ביטערע האלץ וואס איז שלא כדרך הטבע און וישלך אל אל המים ער האט אריינגעווארפן די האלץ אין וואסער וימתקו המים די וואסער איז זיס געווארן, סאו ס'איז א מחלוקת תרגום אונקלוס תרגום יונתן, תרגום אונקלוס זאגט. אז ס'איז געווארן ראוי צו טרינקען, און תרגום יונתן זאגט אז ס'איז געווארן ממש זיס, ס'איז געווען סוויט וואטער, און אויך וואס נאך איז געווען דארטן אין מרה, וואס מ'וועט שוין זעהן די קאנעקשאן איינער מיט'ן צווייטן, אז שם, דארטן אין מרה, שם לו חוק ומשפט האט מען געגעבן פאר די אידישע קינדער געוויסע דינים אז זיי זאלן עוסק זיין בתורה, ספעסיפיקלי מ'האט זיי געגעבן די דינים פון שבת, פרה אדומה, און אנדערע דינים, און ושם נסהו, און דארטן האט מען אויסגעפריווט די אידישע קינדער, און זיי מחנך געווען וויאזוי זיך אויפצופירן אז זיי זאלן האבן בטחון בהשם. זאגט די הייליגע רשי, מ'וועט שוין זען די קאנעקשאן צווישן די דינים וואס מ'האט זיי דארט געגעבן עוסק צו זיין בתורה און און די און די מים המר און די ושם נסהו. זאגט די הייליגע רשי, שם שם לו, במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה, אין מרה האט מען זיי געגעבן מקצת פרשיות של תורה, נישט אבער צו מקיים זיין, נאר שיתעסקו בהם, זאלן עוסק זיין בתורה, זאלן האבן וואס צו לערנען. וואסערע דינים? שבת פרה אדומה און ודינים. און ושם נסהו דארטן האט מען אויסגעפרואווט לעם די פאלק. און וראה קשי ערפם, מ'האט געזען אז זיי זענען קשי עורף אין וויאזוי זיי פירן זיך אויף ווען זיי האבן נישט קיין וואסער. פארוואס זענען זיי קשי עורף? ווייל זיי שלא נמלכו במשה בלשון יפה, בקש עלינו רחמים שיהיו לנו מים לשתות, זיי האבן נישט געבעטן משה רבינו שיינערהייט, בעט פאר אונז, זיי מתפלל פאר אונז, אלא נתלוננו, זיי האבן זיך געפייט, זיי האבן זיך געקריגט. מילא זאגט זיי די הייליגע באשעפער יעצט, ענק האבן געהאט א פראבלעם דארטן אין מרה, ענק האבן געהאט ביטערע וואסער, געב איך ענק די הייליגע תורה טאקע דארטן אין מרה, כדי אז איך וויל, ווייל איך וויל ענק געבן א אנטידאוט אנטקעגן די אלע צרות, קעגן ביטערע וואסער און קעגן אלע אנדערע מחלות. וואס איז די אנטידאוט? די הייליגע תורה, סאו מילא זאגט די אייבערשטער פאר זיי ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אויב וועט עטס צוהערן און מקבל זיין די תורה, און און נישט נאר מקבל זיין, ווייל קבלה אליין איז נישט גענוג, נאר והישר בעיניו תעשה עטס וועט עקטשעלי מקיים זיין די תורה, אבער נישט סתם אזוי כמצות אנשים מלומדה סתם אן קיין שום הבנה און אן קיין שום אן מדקדק זיין במצוות נאר והאזנת למצותיו ענק וועלן עקטשעלי צוהערן צו די מצוות און זיך מדקדק זיין אין דעם. און אויך ענק וועלן אויך מקיים זיין ושמרת כל חקיו אויף די זאכן וואס האבן נישט קיין עקספלענעישאן, איז דעמאלטס כל המחלה אשר שמתי במצרים אלע מחלות וואס ענק האבן געזען וואס כ'האב געברענגט אויף מצרים סיי אין מצרים און סיי דא ביי קריעת ים סוף לא אשים עליך וועל איך נישט לייגן אויף דיר, פארוואס? ווייל כי אני ה' רופאך, איך בין דער איך בין דיין דאקטער מילא אלץ דאקטער געב איך דיר א ענטידאוט איך געב דיר א רעדזשעמען וואס דו זאלסט פאלאוען סטעפ וואן טו טרי כדי אז זאלסט טאקע נישט האבן די צרות זאלסט נישט האבן די צרות וואס איך האב געלייגט אויף מצרים זאלסט נישט האבן קיין ביטערע וואסערן און אלעס וועט דיר גיין געשמאק. און די הייליגע אבן עזרא לייגט צו אז אז ולא יצטרך לרופאים, אויב וועסטו מקיים זיין די תורה וועסטו נישט דארפן צוקומען צו א דאקטער. אויך האב איך געזען א אינטערעסטינג ווארט, כ'מיין כ'האב עס געזען פון די זרע שמשון איך געדענק נישט, ער זאגט אז אויב א דאקטער דערלאנגט דיר א געזונטע זעץ, א דאקטער מאכט דיר א שווערע וואונד, גייסטו גיין צו דעם דאקטער זיך אויסהיילן? אוודאי געוויס אז נישט. סאו מילא וועגן דעם זאגט די הייליגע באשעפער איך וועל נישט לייגן קיין מחלות אויף דיר, פארוואס ווייל איך בין דיין דאקטער, מילא אז איך מוז דיך היילן קען איך דיך נישט מאכן קיין צרות. קען איך דיך נישט ברענגען קיין מחלות, זייער שיין. סאו בעצם האבן מיר דא פיר ווערטער פון פון פיר לשונות. אונז האבן מיר דא שמיעה, עשיה, האזנה, און שמירה. איז רשי מפרש, אם שמוע תשמע, די לשון פון שמיעה איז זו קבלה שיקבלו עליהם מ'זאל מקבל זיין אויף ענק די תורה. אבער קבלה אליין איז נישט גענוג, נאר תעשה. היא עשיה ענק זאלן עקשעלי מקיים זיין די תורה, אבער טוהן אן קיין צולייגן קאפ דערצו, סתם סתם טוהן כמצות אנשים מלומדה איז אויך נישט גוט, נאר והאזנת תטה אזניים לדג אזניים לדקדק בהם ענק זאלן עקשעלי מד זיך צוהערן די סיבה פארוואס מ'דארף עס טוהן און טאקע מדקדק זיין אין דעם, נאכדעם האסטו די לעצטע זאך וואס איז ושמרת. כל חוקיו איז דברים שאינם אלא גזירת המלך, דאס זענען זאכן וואס איך וויל זאלסט טון, וואס האבן נישט קיין עקספלענעישאן, בלא שום טעם, און ויצר הרע מקנטר עליהם, די יצר הרע טענה'ט, מה איסור באלו, וואס איז די פראבלעם מיט דעם, למה נאסר, פארוואס איז עס אסור, כגון לבישת כלאים, ואכילת חזיר, ופרה אדומה, וכיוצא בהם. ס'דא אסאך מצוות וואס די תורה האט נישט מפרש געווען א סיבה פארוואס מ'דארף עס טון, וויל די אייבערשטער אז מ'זאל עס יא טון, סאו לא אשים עליך. ווען עטס וועט דאס אלעס טון וועל איך נישט לייגן אויף ענק קיין מחלות פון וואס איך האב געלייגט אויף מצרים, אבער לכאורה איז שווער לא אשים עליך, אויב אזוי וואס עפעס דארף איך א רפואה? נו זאגט רש"י ואם אשים הרי כלא הושמה, דאס הייסט אויב העסטו טאקע מקיים זיין וועל איך עס טאקע נישט לייגן אויף דיר, אבער אויב חס ושלום העסטו יא דורכפאלן אין אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא און וועסט זיך דורכפאלן מילא ואם אשים איך וועל יא דארפן לייגן די מחלות אשר שמתי במצרים הרי היא כלא הושמה אויב דו וועסט מקיים זיין די תורה וועל איך עס אוועק נעמען פון דיר און ס'וועט זיין כאילו איך וואלט דיר עס קיינמאל נישט געגעבן פארוואס ווייל כי אני השם רופאך איך בין דער רופא נאמן און ווען איך הייל אויס, הייל איך עס אויס אינגאנצן כאילו עס איז דארטן קיינמאל נישט געווען, זהו מדרשו, אבער לפי פשוטו, כי אני השם רופאך, איך בין דיין דאקטער, ומלמדך תורה ומצוות, איך טוה דיך לערנען תורה ומצוות למען תנצל, וואס דאס איז מיין רעדזשימען, דאס איז מיין פריווענטעטיוו מעדעסין, דאס וואס איך גיב דיך די תורה, כרופא הזה האומר לאדם, אזוי ווי דער דאקטער וואס זאגט פארן מענטש, אל תאכל דבר זה, עס נישט דאס, פן יביאך לידי חולי זה, און וכן הוא אומר רפאות תהי לשרך, בעיסיקלי אז די אייבערשטער. טוט פריווענטן דורך דעם וואס ער איז די דאקטער טוט ער פריווענטן די מחלות פון אידישע קינדער דורכן געבן די תורה, סאו למעשה האט די אייבערשטער געוואלט אהיימדרייוון זייער שטארק די פוינט אז די אידישע קינדער זאלן זען אז כ'האב בעצם האב איך פאר ענק גוטע וואסער, די סיבה פארוואס כ'האב ענק געברענגט קיין מרה און געגעבן ענק דארט ביטערע וואסער איז נאר געווען פאר חינוך, מילא וועגן דעם די נעקסטע סטעפ איז יעצט בעיסיקלי צו ווייזן די אייבערשטער האט גענוג און נאך פאר יעדעם, און ווען ער נעמט אמאל אוועק פון איינעם א מענטש האט נישט גענוג, זאל ער וויסן אז דאס איז נאר א נסיון, די אייבערשטער וויל אז עס זאל הילך בתורתי אם לא. סאו ויבואו אילימה זענען אנגעקומען צום נעקסטן סטאפ, דעם נעקסטן טאג, ושם שתים עשרה עינות מים, האבן זיי געהאט דארטן צוועלף ברונעמס וואסער, און זיי האבן געהאט דארטן שבעים ושבעים תמרים, זיבעציג טייטלביימער, און ויחנו שם על המים זיי זענען געזיצן דארטן און גערוהט ארום און ארום די וואסער. סאו פארוואס פונקטליך די נאמבערס? ווייל שתים עשרה עינות זענען געווען כנגד יעדע שבט, פונקטליך צוועלף ברונעמס וואסער כנגד די צוועלף שבטים וואס זענען ארויסגעקומען צו ווייזן פאר די אידן אז שוין מששת ימי בראשית האט דער אייבערשטער אוועקגעשטעלט דארטן צוועלף עינות מים, כדי זיי זאלן וויסן אז דער אייבערשטער האט גענוג פאר יעדעם, און די סיבה פארוואס איך האב ענק געטראגן קודם קיין מרה איז נאר געווען טאקע ענק אויסצופרואוון און ס'זאל ארויפקומען צו די סורפעס ענקער קשי עורף און ענק זאלן וויסן וויאזוי זיך אויפצופירן נעקסט טיים, און די זעלבע זאך ושבעים תמרים איז אויך געווען אנגעגרייט מששת ימי בראשית כנגד שבעים זקנים, איז געווען דארטן פונקטליך זיבעציק טייטל ביימער. סאו בשם השם נעשה ונצליח מ'גייט אנהייבן לערנען פרשת המן, פרשת המן איז געספאנסערט געווארן דורך מאו, ס'זאל זיין לזכות משה שמואל בן רבקה ומשפחתו, עס זאל זיין פרנסה בריווח און בנקל. זיין בריאות הגוף והנפש און ס'זאל זיין שידוכים הגונים, ס'זאל אריינקומען אלע ברכות און שפע ברכה והצלחה אין זיין הויז, בזכות פון שטיצן תורה, בזכות פון שטיצן אז מ'זאל קענען אויפטוהן דא, מאכן עדס און אריינברענגען נאך אידן צו לימוד התורה, זאל אהיימברענגען אלע שפע פון די גאנצע פון די אלע פרשיות וואס מ'לערנט דא אין דעם וואכעדיגע סדרה, און מאו האט נישט נאר אריינגעשיקט געלט צו ספאנסערן נאר האט אריינגעשיקט צוויי אינטשערסטינג זאכן, א קשיא מיט א אינטשערסטינג פוינט, קודם די קשיא איז וויאזוי האט יעדער געוואוסט ווי וועלכע חלק מן ס'איז זיינס? דער רשע האט געקענט טענה'ן, עה, מיינס ליגט נישט אינדרויסן פון שטאט, מיינס ליגט דא, אין פראנט פון מיין טיר. ניין ער עס איז נישט דיינס, עס איז מיינס. סאו, וויאזוי האט יעדער געוואוסט וועלכע חלק מן איז געווען זיינס? זייער אינטערעסטינג קשיא, איך האב קיינמאל נישט געטראכט פון דעם, אויב איינער האט א תירוץ זאל אריינשרייבן אין די מעסעדזש באקס. אויך האט מוהרא"ש געזאגט, וויאזוי האבן אידן געקענט טון חסד אין מדבר? זאגט ער, אז בעצם די די רעבעלעך, וואס האבן זיך געמאכט ווי ערליכע אידן, אבער בעצם זיי זיי זענען נישט געווען אין תוכו כברו, און זיין מן איז געווען אינדרויסן פון שטאט, זענען די אידן געגאנגען און אריינגעברענגט אין שטאט זייער מן, כדי אז זיי זאלן נישט דארפן פארשעמט ווערן אז זיי נישט קיין עכטע צדיקים, און דאס איז געווען די חסד אז די אידישע קינדער האבן געקענט טון אין מדבר, זייער קול, זייער שיין. סאו ויסעו מאילם זענען געפארן פון אילם ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר אל מדבר סין, זענען אנגעקומען קיין מדבר סין, בין אילם ובין סיני, סאו למעשה איז נישט דאס געווען די די דעסטינעישאן, מען איז נישט געפארן גלייך פון אילם ביז מדבר סין, מען זעט אין פרשת מסעי זעט מען אסאך סטאפס וואס זיי האבן נאך געמאכט צווישן אילם און מדבר סין. נאר די תירץ צו דעם איז ווייל ס'איז נישט געווען רעלעווענט יעצט, ס'איז נישט רעלעווענט יעצט, איך וויל דאך בעצם זאגן דא פארציילן זאכן וואס זענען געשען, איי געס ס'איז נישט געשען דארטן עפעס קיין סיגניפיקענט זאכן וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם לעסענס, פארדעם שרייבט עס נישט די תורה, די תורה איז נישט קיין מעשה ביכל ווי געמענטשנט אסאך מאל, די תורה וויל דיך נאר פארציילן זאכן וואס זענען רעלעווענט וואס ברענגט דיך ארויס א מוסר השכל, סאו למעשה זענען זיי אנגעקומען דארטן אין מדבר בין אילם ובין סיני, זענען זיי אנגעקומען בחמישה עשר יום לחודש, זיי זענען אנגעקומען ט"ו אייר. און דאס איז געווען שבת קודש לחודש השני, און לצאתם מארץ מצרים דאס איז געווען א חודש נאכן ארויסגיין פון ארץ מצרים, זאגט די הייליגע רש"י בחמשה עשר יום, נתפרש היום של חניה זו, וואס עפעס טוסטו מפרש זיין ווען זיי זענען אנגעקומען דארטן, לכאורה ביי אלע אנדערע מסעות שטייט נישט די טאג וואס מען איז אנגעקומען, נאר די תורה וויל מיר עפעס לאזן הערן צווישן די שורות, לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים, די חלות, די מצות וואס זיי האבן מיטגענומען מיט זיך אויף זייערע אקסלען האט זיי געקלעקט ביז. יעצט, ס'איז געווען א נס אז ס'איז געווען גענוג פאר זיי פאר דרײַסיק טעג, און יעצט אז ס'האט זיך אויסגענוצט והוצרכו למן האבן זיי געדארפט צוקומען צום מן, למדנו, דאס קומט מען לאזן הערן אז שאכלו משירי הבצק שישים ואחת סעודות, זיי האבן געהאט איין און זעכציק סעודות, די חשבון פון איין און זעכציק איז צוויי סעודות פער טאג, און פלאס די אור ליום, א נאכט פארדעם האבן זיי אויכעט געגעסן פון דעם איינס, סאו פון ט"ו. ביז ט ו האסטו דרײַסיק פלאס פלאס ד ד וו ט ו ביינאכט מינוס זע ט ו אר ל יום ט ז רייט סאו האסטו דרײַסיק טעג פלאס א האלבע טאג סאו האסטו איין און דרײַסיק סעודות און יאר ל ע מ ב ש ש ו ס ב איז אראפגעפאלן מ ן דעם זעכצנטן טאג אין איר און ווי יום א' בשבת סאו און די ערשטע טאג וואס איז געפאלן מ ן איז געווען זונטאג סאו למעשה זענען זיי געפארן ט ו אייר איז געווען שבת קודש זיי זענען געפארן אום שבת קודש פון עילם ביז מדבר סין. כדאיתא במסכת שבת, אבער לכאורה שטעלט זיך א קשיא, זיי האבן דאך שוין באקומען חוק בהיותם במרה, זיי האבן דאך שוין באקומען די מצוה פון שבת, אבער אויף דעם האבן מיר מדייק געווען אין רש"י שטייט דארטן שיתעסקו בהם, אויב ביסט מדייק אין די רמב"ן און און און די רא"ם זענען אלע מדקדק אין אין ווערטער פון רש"י שטייט דארטן דווקא שיתעסקו בהם ווייל אז נישט שטעלט זיך א מורא'דיגע קשיא וויאזוי האבן זיי געקענט טרעוולען מער ווי א תחום שבת, אין שבת, אלא מאי עס איז נאר געווען אז זיי זאלן האבן וואס צו לערנען, אבער די עצם ציווי איז ערשט געקומען ביים בארג סיני איז וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר, סאו נישט אז זיי האבן שוין נישט געהאט, ווייל יעצט זענען זיי נאך אנגעגעסן פון זייער לעצטע סעודה, נאר וויבאלד זיי האבן שוין נישט געזען אז זיי האבן פאר מארגן האבן זיי געהאט דאגות מחר, וואס האבן מיר אונז צו עסן מארגן, און איך בלעים זיי נישט און די אייבערשטער בלעימט זיי אויך נישט ווייל מען זעט נישט דא אז זיי האבן באקומען קיין אז זיי האבן באקומען א שטראף פארן זיך מתלונן זיין, ווייל דאס איז ווייל א עני האט נישט קיין הרחבת הדעת, אוי דער הייליגער באשעפער זיי משפיע עשירות פאר גאנץ כלל ישראל, אז מ'זאל האבן הרחבת הדעת, מ'זאל נישט דארפן האבן קיין דאגות מחר, ווייל זעסט דאך דא, אז א מענטש האט נישט וואס צו עסן מארגן, שטראפט מען אים נישט אויף דעם וואס ער האט טענות, יא. סאו סאו סאו דא איז אביסל אנדערש ווי די ווי די וילונו על משה דארט דאס וואס שטייט דארטן במרה מיט די וואסער דא שטייט כל עדת בני ישראל דארטן שטייט נאר וילונו העם און דארטן שטייט אויכעט נאר וילונו על משה און דא שטייט על משה ועל אהרן סאו איז דא צוויי חילוקים איין חילוק איז דארטן איז געווען וואסער ס'איז נאר געווען זויערע וואסער אויכעט אפאר טעג שפעטער האט מען שוין געהאט אין אילים וואסער. גוטע וואסער סאו האבן נאר די עם נאר די פשוטע עם די די די פחותים שבעם נאר זיי האבן געהאט טענות אויף משה רבינו די איבעריגע האבן געמאכט ארבעטן די זויערע וואסער ס'איז געקומען אבער צו עסן עסן דארף דאך יעדער איינער מען דארף דאך האבן פאר סורווייוועל די זעלבע זאך אויכעט דא שטייט על משה ועל אהרן ווייל דארטן ביי ביי ביי די וואסער האבן זיי נאר געהאט טענות אויף משה פארוואס דאס האסטו אונז אוועקגעשלעפט פונעם קריעת ים סוף דארטן ביים קריעת ים סוף האבן זיי דאך געהאט וואסער דו האסט אונז אוועקגעשלעפט מיט געוואלד כדי אונז זאלן נישט קענען דארטן נעמען נאך ביזת הים ווייל מ'האט געדארפט גיין, מילא וועגן דעם האבן זיי געהאט טענות נאר צו משה רבינו, אבער ווען ס'איז געקומען צו עסן, דאס האבן זיי זיך שוין געהאט טענות האסטו אונז ארויסגענומען פון מצרים, די נעקסטע פסוק זאגט דאך אז מצרים האבן זיי געהאט אלעס גוטס, יעצט האבן זיי שוין טענות אויף משה און אהרן פארוואס האסטו אונז ארויסגענומען פון מצרים, זאגט די הייליגע רש"י וילונו, לפי שכלה הלחם, די עסן האט זיך אויפגענוצט, מילא כאטשיג זיי זיי זענען געווען אנגעזעטיגט,

אבער און אפילו זיי זענען געווען עבדים האט מען זיי געגעבן עסן לרוב, מ'האט געקענט אריינקומען אין פאלאץ פון פרעה און נעמען וויפיל עסן מ'האט געדארפט, כי און און זיי זאגן ווייטער כי הוצאתנו כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית אינסטעד, וואס דו האסט אונז געלאזט דארטן אין מצרים אויסשטארבן, און כאטשיג קענען שטארבן ווען אונז זעמיר אנגעזעטיגט האסטו אונז אינסטעד ארויסגענומען דא אין מדבר וואו ס'איז נישטא קיין עסן, להמית את כל הקהל הזה ברעב, אונז אלע אויסצוהרג'נען מיט הונגער וואס דאס איז די ערגסטע מיתה פון אלע, מילא מי יתן מותנו, הלוואי וואלטן אונז ווען געשטארבן אין אין מצרים ביד השם, דאס הייסט א געהעריגע מיתה, ווי איידער דא שטארבן ברעב. איז רשי מדייק, וואס מיינט מותנו? מיינט דאס אונזער טויט, אדער אז אונז זאלמער שטארבן? זאגט רשי שנמות אז אונז זאלמער שטארבן, מי יתן וואס וואלט מען אונז ווען געגעבן שנמות אז אונז זאלמער שטארבן? אבער ואינו שם דבר, ס'איז נישט קיין שם דבר, ווער וואלט ווען געגעבן אונזער טויט, כמו מיתתנו וואס דאס איז א שם דבר, אלא עס איז נאר כמו עשותנו, חנותנו, שובנו, וואס די אלע זאכן מיינט לעשות אנחנו, אונז זאל מיר טון, לחנות אנחנו, למות אנחנו, איז אלעס א שם הפעולה, נישט קיין שם דבר. און די זאך האט נאך א ראיה ווייל אין תרגום שטייט דא לוואי דמיתנא, הלוואי וואלט מיר אונז ווען געשטארבן, איז כאילו ס'איז אזוי ווי ס'שטייט דארטן אין פסוק אין במדבר שטייט לו מתנו, הלוואי וואלט מיר אונז ווען, הלוואי והיינו מתים. סאו סאו וועגן דעם דארפסטו זאגן מי יתן ווער וואלט ווען, וואס וואלט מיר אונז ווען געגעבן, מותנו, אז אונז זאל מיר שטארבן, נישט טייטשן מי יתן מותנו, הלוואי. אז אונז זעמיר טויט, אז אז אז ס'איז א שם דבר. ויאמר ה' אל משה האט די הייליגע באשעפער געזאגט אל משה רבינו, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים איך וועל אראפ רעגענען עסן פון הימל, ס'הייסט שטענדיג, הנני איך בין שטענדיג גרייט צו געבן שפע פאר א אידיש קינד, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, ויצא העם, און די פאלק, די פחותים שבעם וועלן דארפן ארויס גיין פון שטאט, ולקטו דבר יום ביומו, אבער מה שאין כן די צדיקים, זיי וועלן עס באקומען ממש ביים טיר, למען, פארוואס עפעס? למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא, כדי ענק אויסצוטעסטן, אויב ענק האבן באמת בטחון בה'. אט דאס איז פשוט פשט אט וויאזוי רש"י לייגט אראפ, אויב צו זען טאקע צו ענק זענען מקיים די מצוות וואס זענען תלויים אין דעם מן, צו ענק נעמען נישט מער פאר מארגן, צו ענק נעמען נישט שבת, און אזוי ווייטער, וועט שוין זען, זאגט דער הייליגער רש"י דבר יום ביומו, צורך אכילת יום ילקטו ביומו ולא היום לצורך מחר, דבר יום ביומו, יעדן טאג זאלסטו גיין נעמען אלעס וואס דו דארפסט פאר היינט, ס'הייסט זאלסט זיין מצפה לישועה צום הייליגן באשעפער, זאלסט האבן בטחון יעדן איינציגסטן טאג און נישט וויסן צו דו גייסט מארגן האבן סורווייוועל, נישט אז זאלסט האבן פאר צוואנציג טעג, יעצט קענסטו שוין לעבן א חיים טובים, קענסט שוין פארגעסן. וישמן ישורון ויבעט, ניין זאלסט יעדן איינציגסטן טאג דארפן ארויסגיין נעמען כדלהלן למען אנסנו הילך בתורתי, וואסערע זאכן? אם ישמרו מצוות התלויים אויב דו וועסט אפהיטן די אלע מצוות וואס זענען תלויים במן שלא יותירו ממנו מ'זאל נישט איבערלאזן פון דעם עד בוקר, און ולא יצאו בשבת ללקוט, די אויך די גאנצע שלא יותירו ממנו עד בוקר איז דאך אויך נאר כדי צו זען צי דו האסט עפעס אמת'דיג בטחון אז מארגן גייט זיין נאך. און זאגט די אייבערשטער ווייטער פאר משה רבינו והיה ביום השישי, ס'וועט זיין אינעם זעקסטן טאג, סיי יום השישי ערב שבת, און סיי אויך די זעקסטע טאג פון ווען די מן העט זיך אנהייבן פאלן, ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן פאלן דעם ערשטן טאג, און דאס וועט אויך זיין די ראיה פאר די אידן אין מדבר ווען ס'איז שבת, זיי זאלן וויסן היינט קומט נישט קיין מן, ממילא היינט איז שבת, והכינו את אשר יביאו, און זיי זאלן אהיימברענגען און אנגרייטן. אלעס וואס זיי ברענגען אהיים, און דאס איז נאר געווען ווער ס'האט געוואלט, ווייל בעצם האט מען געקענט עסן די מן סתם אזוי און שפירן דערין אלע טעמים, מען האט עס נישט געדארפט צוגרייטן, אבער דער וואס וויל עס צוגרייטן האט עס געדארפט צוגרייטן, והכינו את אשר יביאו, און אויך פון דא לערנט די גמרא ארויס אז מען דארף מאכן א הכנה ליום השבת, אלעס דארף מען צוגרייטן פון פרייטאג, והיה משנה, אינעם פרייטאגן טאג וועט זיין א דאפלטע פארשען על אשר ילקטו יום יום, אן טאפ פון דעם וואס דו נעמסט יעדן טאג, אן טאפ פון די איין עומר פער פערסאן וואס דו נעמסט יעדן טאג, וועט זיין פרייטאג א דאפלטע פארשען. והי' והי' משנה זאגט רשי, איינס להיום און איינס למחרת, איינס פאר היינט און איינס פאר מארגן, משנה, על שהיו רגילין ללקוט יום יום, א דאפלטע פארשען וויפיל דו ביסט געווען רגיל צו נעמען מדי יום ביומו של שאר ימות השבוע, ואומר אני זאגט די הייליגע רשי, זאג איך, אז אשר יביאו והי' משנה, לאחר שיביאו נאכדעם וואס דו ברענגסט עס אריין אינדערהיים, ימצאו משנה במדידה על אשר ילקטו וימודו יום יום, ס'הייסט, אפילו דו וועסט נעמען נאר איין עומר און וועסט עס אהיימברענגען וועסטו זען, וואופס, ס'איז געווארן דאפלט, וזהו לקטו לחם משנה, בלקיטתו נאכן בשעת'ן נעמען היה נמצא לחם. בלקיטתו, דאס הייסט אז כאטשיג זיי האבן נאר גענומען א חי א א די זעלבע פארשען וואס זיי האבן גענומען יעדן טאג היה נמצא לחם משנה, האט זיך דערפונען אין זייער כלי א דאפלטע פארציע, און וזהו על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, וועגן דעם געב איך אינעם זעקסטן טאג א דאפלטע פארשען, דאס הייסט נותן לכם, וואס מיינט די נותן? איז רשי מדייק אז נותן לכם ברכה בבית למלאות העומר פעמיים ללחם יומיים, דאס הייסט איך געב אריין די ברכה אין די מן אז ס'זאל ווערן געדאפלט פון זיך אליין. סאו בעצם טוט זיך דא אין די אין מפרשי התורה צו די אייבישטער האט אים נאכנישט געהאט געזאגט אז ס'גייט קומען שליו ביינאכט און מן צופרי נאר ער האט אים נאר געזאגט די פסוק די פסוק ד' און פסוק ה' אדער ער האט אים שוין יא ממשיך געווען און געזאגט די וואס שטייט שפעטער אין פסוק י"א אז שמעתי את תלונות בני ישראל דבר אליהם לאמור בין הערבים תאכלו בשר אז ביינאכט גייט קומען שליו צופרי גייט קומען מן.

אז כ'האב געהערט די תלונות פון בני ישראל, שוין פרייטאג וועט זיין א דאפלטע פארציע, ביינאכט וועט קומען שליו פאר יעדעם איינעם, צופרי וועט קומען מן פאר יעדעם איינעם, יעצט קומען משה און אהרן און זיי זאגן אל בני ישראל אז ערב ווען ס'וועט קומען ביינאכט און די און די שליו וועט אראפקומען צו ענק, איז וידעתם וועט עטץ געוואר ווערן כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, עטץ האטס טענות אז אונז האבן ענק ארויסגענומען פון מצרים אז מי יתן מותנו אז אונז האבן גורם געווען אז ענק זאלן ארויסקומען פון מצרים און ענק זאלן שטארבן דא אין מדבר, פון פון הונגער? זאג איך ענק ניין, עס וועט קומען ביינאכט ענק וועלן זען ווי די הייליגע באשעפער ברענגט ענק פלייש, וועט עטס געוואר ווערן אז די אייבערשטער האט ענק ארויסגענומען פון מצרים און נישט אונז. זאגט די הייליגע רש"י, ערב, כמו לערב, יא, אזוי לעת ערב וועט דעמאלטס וועט אראפקומען די שליו, וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארץ מצרים לפי שאמרתם לנו כי הוצאתנו כי הוצאתם אותנו, עטס טענה'טס אז אונז האבן ענק ארויסגענומען מיט געוואלד פון מצרים, מילא זעמיר אונז גורם אז ענק זאלן שטארבן ברעב אין מדבר, תדעו זאלט עטס וויסן כי לא אנחנו מוציאים אלא ה', נאר די אייבערשטער האט ענק ארויסגעצויגן פון מצרים. הוציא אתכם, פארוואס? ווייל שיגיז לכם את השליו, ער גייט אראפווארפן פאר ענק די פייגל, ער גייט מאכן פליען אהער די פייגל וואס ענק וועלן קענען עסן, מילא וועט עטץ וויסן אז די אייבישטער האט די יכולת ענק ארויסצונעמען פון מצרים און נישט משה און אהרן, ובוקר, עס וועט אבער קומען צופרי, וראיתם וועט עטץ זען את כבוד השם, עס הייסט ביינאכט שטייט ערב וידעתם השם. ס'הייסט אז די שליו איז נישט געקומען מיט מיט ליבשאפט אזוי ווי די מן, אבער ווען ס'וועט קומען די בוקר וואס ענק דארפן האבן פאר סורווייוועל ברויט דארף פלייש דארף ענק דאך נאר פאר תאוות אנצופילן ענקערע בייכער, מילא ווען ס'וועט אבער קומען בוקר וואס דעמאלטס וועט פאלן די מן וואס דאס דארף מען ענק ממש האבן פאר סורווייוועל דעמאלטס איז וראיתם את כבוד השם וועט ער זען די כבוד פונעם הייליגן באשעפער ווי ער געבט ענק עסן מיט רחמנות, ווייל בשמעו את תלונותיכם, ווייל די אייבערשטער האט צוגעהערט די טענות וואס עטס האטס געהאט אויף אונז, און דאס איז בעצם נישט געווען קיין טענות אויף אונז נאר עס איז געווען על השם, און ונחנו מה וואס זעמיר נישט אפילו ווערד אז מען זאל אפילו האבן טענות צו אונז כי תלינו עלינו אז ענק זאלן בכלל האבן טענות אויף אונז, אונז האבן דאך נישט קיין שום יכולת. זאגט די הייליגע רש"י ובוקר וראיתם לא על הכבוד, שנאמר והנה כבוד ה' נראה בענן, לכאורה ווייל לויט דעם פשט וואס אונז נעמען דא אן פונעם מושב זקנים שטייט דאך שוין דאס וואס שטייט שפעטער אין פסוק, אין פסוק י' אז די אידישע קינדער זענען ארויס אין מדבר והנה כבוד ה' נראה בענן און די אייבערשטער האט זיי האט געזאגט די רייד פאר משה רבינו איז דאך שוין געשען פארדעם נאר ווער דאס ער זאגט אז מען וועט זען כבוד ה' נאמר אלא כך אמר להם ערב וידעתם כי היכולת בידו לתת ליתן תאוותכם ביינאכט וועט עטס זען אז איך געב ענק פלייש אנצופילן ענקערע תאוות. ובשר יתן, אך לא בפנים מאירות, איך וועל ענק עס אבער נישט געבן מיט ליבשאפט יתננה לכם כי שלא כהוגן שאלתם אותו עטס האטס עס נישט געבעטן כהוגן, סתם אז דו ווילסט האבן פליישיג ומכרס מלאה ענק האבן עס געבעטן פון א אנגעפאקטע בויך, ווייל ענק האבן דאך שוין בעצם בהמות פון וואו ענק זאלן קענען נעמען פלייש, פארוואס בעט עטס דא נאך פלייש? ממילא וועט ענק עס די אייבערשטער נישט געבן צופרי וואו ענק וועלן נאך האבן גענוג צייט זיך עס אנצוגרייטן, נאר וועט עס ענק געבן אן קיין פנים מאירות, די גאנצע סיבה פארוואס ער וועט ענק עס געבן איז נאר וידעתם, ענק זאלן וויסן אז ער האט ער האט די יכולת ענק ארויסצונעמען פון מצרים, אבל הלחם ששאלתם לצורך די ברויט וואס עטס בעטס וואס עטס דארפטס האבן פאר סורווייוועל, איז בירידתו לבוקר תראו את כבוד אור פניו, ווען ס'וועט אראפקומען צופרי וועט עטס זען די כבוד אור פניו שיורידהו לכם דרך חיבה ס'וועט אראפקומען מיט ליבשאפט בבוקר שיש שעות להכינו, סיי ס'וועט אנקומען צופרי נישט אזוי ווי די פלייש וואס קומט אן ביינאכט מען האט נישט קיין צייט עס צוצוגרייטן ס'וועט אנקומען צופרי וועסטו האבן א גאנצע טאג עס צוצוגרייטן און אויך וטל מלמעלה וטל מלמטה ס'וועט זיין באדעקט. פון אויבן און פון אונטן מיט טאו אז ס'זאל נישט ווערן שמוציג פון די ערד און ס'זאל נישט קומען קיין פליגן אן טאפ, כמונח בקופסא ס'זאל זיין אזוי ווי געגעבן פאר ענק אזוי ווי קעירפולי איינגעפאקט אין א קאסטן, סאו את תלונותיכם על השם, כמו א ענקערע תלונה ענקערע טענה'ריי איז געווען אשר על השם וואס בעצם ענק האבן געהאט טענות אויף אונז, אבער בעצם איז עס געווען טענות אויפן הייליגן באשעפער, ונחנו מה, מה אנחנו חשובים, וואס איז זעמיר אונז חשוב אז מ'זאל אפילו האבן טענות אויף אונז.

תפעילו אז ענק האבן געמאכט אנדערע אויכעט האבן טענות פארוואס מפני דגשותו וקרייתו, צוויי סיבות, קודם, ס'האט א דגוש אינעם למד, די למד אין תלינו האט א דגוש, און אויכעט די קרי און די כתיב איז אנדערש, די כתיב איז תלונו און די ליין די קרי איז תלינו, סאו שאילו היה רפה אויב וואלט עס ווען נישט געהאט קיין פינטל, אין אינעם למד הייתי מפרשו וואלט איך עס מפרש געווען בלשון תפעלו אז עטץ האטס עס געטוהן, כמו וילן העם על משה, די פאלק האט געקריגט מיט משה, או אם היה דגוש, און נאך א זאך, אויב וואלט עס יא געווען דגוש אינעם למד אבער ס'וואלט נישט געהאט קיין יודעלע צו עס מאכן תלינו נאר ס'וואלט ווען געווארן געליינט תלונו, הייתי מפרשו לשון תתלוננו, אז אזוי ווי א לשון פון מתפעל, אזוי ווי רשי האט פריער געזאגט אז דורך דעם וואס ענק האבן געפייט זענען ענק געווארן קריגערס, אבער עכשיו יעצט אז ס'שטייט סיי מיט א למד און סיי מיט א יודעלע, סיי מיט א דגוש אין די למד און סיי מיט א יודעלע תלינו, וואס מאכט עס תלינו אנשטאטס תלונו, איז משמע תלינו את אחרים עטץ האט געמאכט אנדערע זיך קריגן, כמו במרגלים וואס שטייט דארטן קלאר וילינו עליו את כל העדה, זיי האבן געמאכט די גאנצע געמיינדע זאלן קריגן אויף משה און אהרן דורך דעם וואס זיי האבן געברענגט דיבת רעה אויף ארץ ישראל, און דארטן שטייט עס מיט א דגוש און מיט א יודעלע וילינו, די זעלבע זאך דא כי תלינו מיינט אז אז דורך ענקערע רייד האבן ענק געמאכט אלע אנדערע מענטשן זאלן אויך האבן טענות אויף משה און אהרן, ויאמר משה האט משה געזאגט. איז משה יעצט מפרש, פריער האב איך דיר נישט געזאגט פונקטליך וואס ס'גייט געשען בערב און וואס ס'גייט געשען בבוקר, כ'האב דיר פשוט געזאגט בוקר וועסטו וויסן און צופרי וועסטו זען די כבוד השם, איז יעצט משה מפרש זיינע ווערטער און ער זאגט ויאמר משה בתת השם לכם בערב בשר, די אייבערשטער וועט ענק געבן ביינאכט פלייש לאכול, און דעמאלטס וועט נתברר ווערן למפרע אז ער האט די יכולת און ער האט ענק ארויסגעצויגן פון מצרים, און אויך ולחם בבוקר לשבוע און ער וועט ענק געבן ברויט צופרי פאר די צו די זעט. איז בשמוע השם את תלונותיכם איז די סיבה פארוואס דאס יעצט גייט געשען איז ווייל די אייבערשטער האט געהערט די תלונה אשר אתם מלינים עליו וואס ענק האבן געהאט וואס איז בעצם געווען טענות אויפן אייבערשטן און ונחנו מה וואס איז וואס האט די זאך מיט אונז וואס זעמיר עס אפילו חשוב אז מען זאל האבן טענות אויף אונז לא עלינו תלונותיכם כי על השם ענקער טענות איז נישט אויפן אייבערשטן נאר עס איז אויף נישט אויף מיר נאר עס איז אויפן אייבערשטן. פארוואס איז ענקער טענות אויפן אייבערשטן ווייל עס וועט נתברר ווערן למפרע אז ענקער טענות וואס ענק געהאט אז אונז האבן מיר ענק ארויסגענומען פון מצרים איז גארנישט ווייל ענק וועלן זען אז איך האב נישט קיין יכולת און די אייבערשטער האט יא יכולת. זאגט די הייליגע רשי בשר לאכול, ס'שטייט אבער נישט ביי שפעטער ביי לחם בבוקר לשבוע שטייט יא אויף צו די זעט, פארוואס ביי בשר שטייט נישט צו די זעט, זאגט רשי בשר לאכול ולא לשבוע, פארוואס ווייל כאטשיג מ'האט געגעבן פאר די אידן א אנלימיטעד אמאונט פון פלייש, מ'האט זיי געגעבן וויפיל מ'האט געוואלט, אבער די תורה שרייבט נישט די ווארט לשבוע דיך צו לאזן הערן א לעסן, למדה תורה, תורה קומט מען לאזן הערן דרך ארץ שאין אוכלין בשר לשובע, מ'עסט זיך נישט אן מיט פלייש, מה ראה להוריד לחם בשר, יעצט גייט רשי אריין אין א צווייטע ענין, מה ראה להוריד לחם בבוקר ובשר בערב, וואס עפעס האט דער אייבערשטער געמאכט אז די ברויט זאל יא קומען צופרי און די פלייש זאל נישט קומען ביינאכט? לפי שהלחם שאלו כהוגן, די ברויט האבן זיי האבן זיי געבעטן כהוגן פארוואס ווייל זיי דארפן עס האבן פאר סורווייוועל שאי אפשר לו לאדם בלא לחם, אבל בשר שאלו שלא כהוגן, פארוואס שהרבה בהמות היו להם, זיי האבן געהאט אסאך אסאך בהמות דארטן און דאך האבן זיי געבעטן נאך פלייש אלץ תאווה, ועוד, שהיה אפשר להם בלא בשר, בעצם האט מען געקענט סורווייווען אן פלייש, לפיכך נתן להם בשעת טורח שלא כהוגן האט מען זיי עס געגעבן ביינאכט זיי זאלן נישט האבן גענוג צייט אפילו עס צוצוגרייטן פאר א געהעריגע מיעל אבער די ברויט וואס מען דארף האבן איז געווען סיי לשובע און סיי האט מען עס געגעבן צופרי זיי זאלן האבן גענוג צייט עס צוצוגרייטן אשר אתם מלינים עליו די זעלבע זאך ווי פריער עטס מאכטס אנדערע זאלן זיך קריגן אויף אונז את האחרים השומעים אתכם מתלוננים. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויאמר משה אל אהרן סאו יעצט לויט דעם לויט דעם מושב זקנים איז דאס שוין געווען עקשעלי נאך פאר משה און אהרן האבן גערעדט צו צו כלל ישראל אז וואס אז ויאמר משה אל אהרן גלייך נאכדעם וואס זיי האבן געהאט די תלונה אז זיי האבן געזאגט אז אז דו האסט אונז געמאכט שטארבן דא פאר הונגער אין מדבר האט משה האט משה געזאגט אל אהרן אמור אל כל עדת בני ישראל זאג פאר אלע אידישע קינדער קרבו לפני ה' לאמיר זיך גענענען צום הייליגן באשעפער כי שמע את תלונותיכם ווייל ער האט געהערט ענקער ענקער טענה'ריי. קרבו למקום שהענן ירד זאגט רשי, ווי זאלן ענק זיך דערנערן, עס איז דאך נאכנישט געווען קיין משכן פלאץ פאר השראת השכינה דארט אין מדבר עט דעט פוינט, נאר מען זאל גיין צו די ענן, וואס דארטן פלעגט זיך די אייבערשטער באווייזן פאר משה רבינו אינעם ענן וואס פלעגט ווייזן די וועג פאר אידישע קינדער, ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל, ווען אהרן האט טאקע געבעטן די אידישע קינדער זאלן קומען טאווארדס דעם ענן צום הייליגן באשעפער און ויפנו אל המדבר, און די אידן האבן זיך נאר פשוט אויסגעדרייט צו וואקן טאווארדס דעם ענן, איז והנה כבוד השם איז די אייבערשטער שוין דארטן געווען, און ער האט זיך באוויזן בענן צו משה רבינו, און וידבר השם אל משה, און אלע אידן האבן געזען ווי דער הייליגער באשעפער רעדט צו משה רבינו, כדי אז זיי זאלן גלייבן בתורת משה, כדי זיי זאלן גלייבן אז משה איז א עכטער נביא, און שמעתי את תלונות בני ישראל, איך האב געהערט די טענה'ריי פון די אידישע קינדער, דבר אליהם לאמר, זאגט צו זיי אזוי צו זאגן, בין הערבים תאכלו בשר. ובבוקר אין דעם קומענדיגן צופרי, דאס הייסט ביינאכט יעצט מוצאי שבת וועלן ענק עסן פלייש, ובבוקר דאס הייסט קומען זונטאג צופרי תשבעו לחם וועט עטס ווערן זאט פון די ברויט, און וידעתם און עטס זאלסט וויסן די אינטענשאן פון דעם געבן ברויט אן א קאנסיסטענט בעיסיס איז, עטס זאלסט וויסן כי אני ה' אלקיכם, איך בין דער באשעפער וואס האט ענק ארויסגעצויגן פון ארץ מצרים, און דער וואס געבט ענק אלעס גוטס. איז ויהי בערב וואס איז טאקע געווען ביינאכט מוצאי שבת ותעל השליו ס'ארויף געקומען א ווינט וואס האט געבלאזן א פעטן פייגל, און ותכס את המחנה עס האט צוגעדעקט, די מחנה מיט אזויפיל פלייש ובבוקר, ס'איז געקומען זונטאג צופרי היתה שכבת הטל איז געווען אזא לעיער פון טל סביב למחנה, און די טל איז געווען אן טאפ פון די, אונטער די טל איז געווען די מן, זאגט די הייליגע רש"י השליו, מין עוף ושמן מאוד, א מורא'דיגע פעטע פייגל, היתה שכבת הטל, הטל שוכב על המן, די טל איז געווען א צודעק אויפן מן, ובמקום אחר א אנדערע פלאץ שטייט וברדת הטל קוקט אויס ווי די מן איז געווען אויפן טל, סאו וואס איז דא געווען? איז געווען די טל העכער די מן אדער אונטער די מן? זאגט דער רש"י, הטל יורד על הארץ, די טל איז קודם אראפגעגאנגען און געמאכט א לעיער אויפן ערד כדי אז די עסן זאל נישט שמוציג ווערן, והמן יורד עליו, און די זעלבע זאך נאכדעם וואס די מן איז אראפגעפאלן איז וחוזר ויורד טל עליו, איז דא אראפגעקומען נאך א לעיער פון טל וואס האט צוגעדעקט די מן אן טאפ, פארוואס? אז עס זאלן נישט קומען קיין פליגן און קיין שקצים וואס זאלן עס אויפעסן, הרי הוא כמונח בקופסא, עס איז געקומען מיט די רחמנות וואס מען האט פריער אויסגעשמועסט אז די אייבערשטער האט עס געגעבן אזוי ווי קעירפולי געפעקט אין א שיינע לאנטש באקס. און צו אונז וועלן מיר מארגן גיין ווייטער פרשת המן זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.